ס'איז פאר מיר א פרייד און א כבוד צו קומען צוריק קיין מאנטריאל. איך האב שוין לאנג לאנג נישט גערעדט פאר קיין אידישן עולם. ס'איז נישט מיין שולד, אבער דאס זענען די פאקטן. און איצט האב איך א געלעגנהייט צו רעדן אידיש, און דערצו צו טרעפן נאנטע פריינט, אזא נאנטן פריינט ווי מלך ראוויטש, וואס איז געוועזן וואס איך קאן זאגן אז מיין לעבן איז פארבינדן מיט אים. איך בין געקומען קיין ווארשע און ער האט מיך אויפגענומען ממש ווי א ברודער און ווי א קאלעגע. איך האב געוואוינט אין זיין הויז און געגעסן זיין וועגעטארישע שפייז. איך גלייב אז ביי אים האב איך אנגעהויבן צו ווערן א וועגעטאריער. ס'איז פאר מיר אויך א פרייד דא צו טרעפן מיין פריינט הענדעל. און זיין הויך קינסטלערישע געניאלע טאכטער און אסאך אנדערע שריפטשטעלער, איך וויל אויך דערמאנען רחלען ראוויטשעס נאנטע פריינדין, זיין פרוי, וואס איך קען שוין זינט יארן. קורץ, איך פיל זיך דא אינדערהיים. איך ווייס נישט צו מיין רעפעראט וועט זיין וועגן פילאזאפיע פון א אידישן שרייבער, איך גלייב דאס האט גאר צו טוען מיט רעליגיע, און מעטאפיזיק, אבער ווי ס'זאל נישט זיין, ס'איז נאענט צו פילאזאפיע, אויב איך רעד נישט גענוג הויעך, זאגט מיר, וועל איך רעדן העכער. מען הערט מיך ריכטיג? איר הערט. איך וועל אביסל ליינען, אביסל רעדן, דערנאך אויב איר וועט וועלן, וועט איר מיך פרעגן פראגן, און אויב כ'וועל וויסן דעם ענטפער, וועל איך זיין צופרידן אייך צו געבן אויב איך קאן נישט ענטפערן אויף קיין פראגע, ענטפער איך געווענליך אויף אן אנדער פראגע, אזוי אז איך טו מיר אלעמאל אן עצה. עס זענען געווען צייטן ווען מען האט געגלויבט אז רעליגיע האלט זיך ביים ענדיגן, אמווייניגסטן אין די ציוויליזירטע מדינות. דער חשבון איז געווען דער זעלבער וואס מיט אידיש. דאס אלטע פרומע דור שטארבט אויס, די יונגע און די געבילדעטע האבן מער נישט קיין גלויבן. אין אזא לאנד ווי די פאראייניגטע שטאטן וואו אידן זענען באלד געקומען ארבעטן אין שבת און ברעכן די אלטע צוימען, האט די צוקונפט פון רעליגיע אויסגעזען זייער שווארץ. אויב די טאטעס זענען שוין גויים וואס וועלן נאך זיין די קינדער? אבער איך רעד דא נישט ספעציעל וועגן רעליגיע ביי אידן. אויף דער גאנצער ציוויליזירטע וועלט האט אויסגעזען אז רעליגיע שטארבט, און זי שטארבט גיך, ווייל ווי אזוי קען זיך פּארן רעליגיע מיט וויסנשאפט? די ביאלאגיע, די אסטראנאמיע, די ביבל-קריטיק, די געשיכטע, יעדעס געביט פון דער וויסנשאפט האט דערלאנגט דער רעליגיע א מעכטיגן קלאפּ. נו, און וויפיל קלעפ קען אזא שוואך וועזן באקומען און אלץ בלייבן לעבן? איך וועל דא נישט רעדן וועגן די רעליגיעס פון ווייטן אריענט, בראמעניזם, בודהיזם, קאנפוציאניזם, נאר וועגן די רעליגיע וואס איז געבויט הויפטזעכטליך אויף דעם אידישן געדאנק, דעם תנך. וואסערע אונטערשידן ס'זאל נישט זיין צווישן אידנטום און קריסטנטום, ביידע האבן געקראגן פון דער וויסנשאפט, די זעלבע קלעפ. אויב די וועלט איז נישט באשאפן געווארן אין זעקס טעג, נאר זי האט זיך אנטוויקלט אין משך פון ביליאנען יארן, און וויבאלד דער מענטש האט זיך אנטוויקלט פון א מאלפע, דאמאלס צעפאלט זיך סיי די אידישע אמונה און סיי די קריסטליכע. עס בלייבט גארנישט מעהר ווי א בארג מיט אבערגלויבנס, פאלקלאר, און צווייפלהאפטע געשיכטע. זענען געווען צייטן ווען ס'האט אויסגעזען אז מיט רעליגיע וועלן זיך אפגעבן בלויז די סאמע פינסטערע עלעמענטן פון מענטשליכן מין. אבער נישט געקוקט אויף די אלע קלעפ און שלעק איז רעליגיע געבליבן לעבן נישט בלויז צווישן די אפגעשטאנענע און אומגעבילדעטע, נאר אפילו צווישן גאר אסאך וויסנשאפטסלייט אדער מענטשן מיט הויכער בילדונג. א גרויסע צאל געלערטע וואס האבן געקראגן דעם נאבעל פרייז זענען ארויסגעקומען די לעצטע יארן מיט באהויפטונגען וואס האבן גאר געשטארקט רעליגיע. די קירכן און די שולן אין אלע לענדער ווערן באזוכט פון מענטשן וואס האבן העכערע בילדונג און ווייסן אלע טענות פון די דארוויניסטן און די ביבל קריטיקער. ס'איז פאראן בלויז איין לאנד וואו רעליגיע איז אזוי גוט ווי פארבאטן. סאוויעט רוסלאנד, אבער אפילו דארט מוז מען ממש טעראריזירן מענטשן זיי זאלן זיך אפהאלטן פון גיין אין קירך אדער אין שול. וואס ציעט אזוי דעם מענטש צו רעליגיע? פון וואנען נעמט זיך איהר כח? דער ענטפער איז אז ערשטנס האבן די קלעפ וואס מ'האט דערלאנגט די רעליגיע נישט געטראפן איהר אליין נאר איר פאנצער אדער שייד, אדער די דרויסענדיגע שאל. די רעליגיע האט באקומען קלעפ, אבער קיין איינער פון זיי איז נישט געווען קיין טויט קלאפ. צווייטענס האבן די שלעגער אליין אויך באקומען געוואלדיגע קלעפ, נישט פון די רעליגיע, נאר פון זייערע אייגענע העק און האמערס. די לאגע איז אזא, אז די רעליגיע ליגט באהאלטן א גאנצע צווישן צובראכענע שאלן, צוריסענע מלבושים,

דער דאזיגער כח איז נישט קיין בלינדער נאר א זעענדיגער. דער נביא האט אויסגעדריקט, אדער דער משורר האט אויסגעדריקט דעם רעליגיעזן געדאנק מיט די פאלגנדע ווערטער, קאן דאס זיין אז דער וואס באשאפט דאס אויג זאל אליין נישט זעען? איז דאס מעגליך אז דער וואס האט געפארעמט דאס אויער זאל אליין נישט הערן? און דער וואס לערנט דעם מענטש וויסן זאל אליין נישט האבן קיין געדאנק?

זינט דאס מענטשליכע מין עקזיסטירט זענען אלעמאל געווען אזוינע וואס האבן גערעדט אין גאט'ס נאמען, געקומען צו דער וועלט מיט אלערליי שליחות'ן פון אים און אנטפלעקונגען. די דאזיגע שליחים, ווי קליין אדער גרויס זיי זענען נישט געווען, האט די מאדערנע וויסנשאפט אין גאר א גרויסער מאס אפגעלייקנט און ליקווידירט. אלע אטאקעס זענען געמאכט געווארן אויף רעליגיע, האבן פאקטיש געהאט איין און דעם זעלבן מיין. גאט רעדט נישט דירעקט צו קיין מענטשן און שיקט זיי נישט מיט קיין שליחות. די רעליגיעזע אינסטיטוציעס ליידן זייער שטארק ווען מען שלאגט זייערע אויטאריטעטן. אויב משה האט נישט גענומען די תורה פון גאט און אויב יעזוס איז נישט געבוירן געווארן פון רוח הקודש, דאמאלס צעפאלן זיך אלע אידישע און קריסטליכע דאגמען.

איך וואלט געזאגט וואס ווייניגער שותף דער מענטש איז צו גאט, אלץ גרעסער ווערט די גאט אידעע. מען קען נישט זאגן אז די אטעאיסטן האבן זיך נישט פארמאסטן אויך קעגן דער גאט אידעע. דער פיליזאפישער מאטעריאליזם האט געפריווט אראפזעצן פון טראן דעם אלמעכטיגן אליין. לויט דעם פיליזאפישן מאטעריאליזם באשטייט דער קאסמאס, דער וועלטאל, פון בלינדע אטאמען, בלינדע עלעמענטן וואס עקזיסטירן און ווייסן נישט אז זיי עקזיסטירן, קאמבינירן זיך אין אלערליי קאמבינאציעס, אבער זיי ווייסן נישט וועגן דעם. זיי, די בלינדע אטאמען און די בלינדע קאמבינאציעס, האבן כלומרשט געשאפן די שטערן, די פלאנעטן, די פלאנצן, די באשעפענישן, דעם מענטש, דעם מענטשליכן געדאנק. לויט דעם פילאזאפישן מאטעריאליזם, האבן אט די בלינדע עלעמענטן עקזיסטירט פון אייביג אן, נישט וויסנדיג אז זיי עקזיסטירן. נאטירליך האבן אויך געמוזט עקזיסטירן פון אייביג אן די געזעצן לויט וועלכע די עלעמענטן האבן פונקציאנירט. דער דאזיגער סיסטעם, וואס איז דורך און דורך מעטאפיזיש און קען נישט באוויזן ווערן דורך קיין שום לאגיק אדער ערפארונג, איז אליין א שטיק רעליגיע, אבער א נעגאטיווע רעליגיע. דער עסענץ פון אט דער רעליגיע איז, גאט איז בלינד, אדער די נאטור איז בלינד. ער עקזיסטירט אבער ער ווייסט נישט אז ער עקזיסטירט. צום באוואוסטזיין איז די נאטור דערגאנגען בלויז אין מארך פון מענטש. עס איז כדאי אנצוווייזן אז כאטש דער מאטעריאליזם נעמט צו פון דעם מענטש יעדע האפנונג אויף לוין, שטראף, השארת הנפש, העכערע גערעכטיגקייט, מאכט ער דאך דעם מענטש פאר אומגעהייער וויכטיג, ווייל לויט דעם פילאזאפישן מאטעריאליזם, איז דער מענטש די העכסטע דערגרייכונג פון דער נאטור, דער איינציגער אינזל פון באוואוסטזיין אין אן אומענדליכן ים פון בלינדקייט. אזוי קומט אויס אז סיי די אפיציעלע רעליגיעס און סיי דער פיליזאפישער מאטעריאליזם האבן ביידע געלייגט זייער פיל וואג אויף דעם מענטש. ביי די רעליגיעס איז דער מענטש שיער נישט א שותף צום מעשה בראשית,

דער וואס האט געפארמט דאס אויער איז אליין טויב, דער וואס האט געגעבן דעם מענטש פארשטאנד איז אליין אן אידיאט, א גולם. יא, עס האט אויסגעזען אז די וויסנשאפט שלאגט נישט בלויז די דאגמען, די שולן פון רעליגיע, נאר לעשט אויס די נשמה פון רעליגיע. אבער עס האט זיך באלד ארויסגעוויזן אז די שלעגער זענען ווייט נישט געווען אזוי שטארק ווי עס האט זיך זיי אויסגעדוכט. ערשטנס האט די מאדערנע פילאזאפיע וואס ווייטער אלס מער זיך אפגעקערט פון מאטעריאליזם. קאנט, פיכטע, שעללינג, שאפענהאוער זענען אלע געווען פילאזאפישע אידעאליסטן, נישט מאטעריאליסטן. אפילו העגעל האט אנערקענט די אורשפרינגליכקייט פון דעם געדאנק פון גייסט. צווייטנס איז פארגעקומען אין דער פיזיק א רעוואלוציע וואס האט אונטערגעגראבן דעם פונדאמענט פון מאטעריאליזם. דער אטאם דער גרונטשטיין פון מאטעריאליזם און זיין ליבלינג האט זיך ארויסגעוויזן נישט דאס וואס מ'האט אים געהאלטן. אנשטאט צו זיין דער אור-עלעמענט פון גאנצן דאזיין, איז ער אליין היינט צו טאג א קאמפליצירטע סיסטעם, אזוי פארוויקלט, אזוי אויסטערליש, אזוי מיסטעריעז,

ניוטראנען זענען לעצטנס צוגעקומען און מעזאנען, אדער ווי מען זאל זיי נישט רופן. מען רעדט שוין אפילו וועגן אנטיפראטאנען, אדער אפילו אנטיעלעקטראנען, און אנטימעטער. דער אטאם איז א תהום. אנשטאט צו זיין די העכסטע באשטעטיגונג פון מאטעריאליזם, פארשאפט ער היינט בושות און חרפות די מאטעריאליסטן. איך וואלט געזאגט אז ער איז ביי די טאטעס פון מאטעריאליזם, א בן סורר ומורה, א ווידערשפעניגער זון. אסאך זארג און עגמת נפש האבן די מאטעריאליסטן אויך פון די אנדערע געביטן אין דער פיזיק. דער עטער, וואס האט אין ניינצנטן יארהונדערט געזאלט אויפקלערן די ערשיינונג פון ליכט, איז שוין אזוי גוט ווי טויט. מען מעג שוין זאגן נאך אים רבנן קדיש. מען באנוצט זיך מיט אלערליי גאמעס פון שטראלן, אבער וואס די שטראלן זענען, האט מען נישט קיין אהנונג. מען מוז זיי ערקלערן לויט צוויי טעאריעס, וואס ווידערשפרעכן זיך איינע די אנדערע. די איין טעאריע איז אז עס זענען טיילעכלעך און די אנדערע איז אז עס זענען ענערגיע אין עפעס. די ביידע שטימען נישט. איך וויל זיך דא נישט אריינלאזן אין קיין איינצלהייטן. ס'איז גענוג צו זאגן אז די מאדערנע פיזיק האט גרונטליך אונטערגעגראבן דעם מאטעריאליזם און אים פארוואנדלט אין א חורבה. נאך א גרעסערן שאדן האט דער מאטעריאליזם געליטן פון דער ביאלאגיע. דער דארוויניזם באשטייט פון צוויי טיילן. צוויי וויכטיגע טעאריעס. איין טעאריע איז די טעאריע פון עוואלוציע, דאס הייסט עס איז פארגעקומען אן אנטוויקלונג. דאס לייקנט היינט קיין נישט אפ קיין שום ערנסטער ביאלאג. די עוואלוציע איז באשטעטיגט גאר אין א הויכער מאס. אבער די צווייטע טעאריע, אז די מינים האבן זיך אנטוויקלט בלויז אדאנק דעם נאטירליכן און געשלעכטליכן אפקלויב, דעם קאמף פאר דער עקזיסטענץ, אט די טעאריע האט געליטן א שרעקליכן דורכפאל. ווידער קאן איך זיך נישט אריינלאזן אין קיין פרטים, ס'איז גענוג צו זאגן אז זעלטן א מאדערנער ביאלאג זאל אנערקענען אט די טייל פון דארוויניזם. די באשעפענישן און די פלאנצן זענען צו קאמפליצירט זיי זאלן האבן געקאנט אנטשטיין אויף אזא שטייגער. יעדן טאג קומען צו נייע באווייזן אז עס איז פאראן דער פרינציפ פון צוועקמעסיגקייט אין דעם געבוי פון לעבעדיגע וועזנס, מיט אנדערע ווערטער, דאס אויג, דאס אויער, דער מח, האבן נישט געקאנט זיך אנטוויקלען פון זיך אליין. ס'איז דא געווען א צוועק, א פלאן. דאס ווארט טעלעאלאגיע, די לערע וועגן צוועקן אין די נאטור, ווארפט אן א שרעק אויף די מאטעריאליסטן. ס'איז, גלויבן זיי, איין טריט פון טעלעאלאגיע צו טעאלאגיע. וויבאלד מען אנערקענט צוועקן אין דער נאטור, א פאראויס צוגעגרייטן פלאן און ציל, צעפאלט זיך דער מאטעריאליזם ווי א קארטן שטיבל. אפילו ריין מאטעמאטיש איז די אנטשטייאונג פון די מינים אוממעגליך אן א פלאן. פון מאטעריאליזם זענען אריבער די מערסטע וויסנשאפטסלייט היינט צו טאג צו אגנאסטיציזם, דאס הייסט צו דער באהויפטונג אז מען ווייסט נישט און מען וועט אפשר קיינמאל נישט וויסן. דער דורכשניטליכער פיזיקער אדער ביאלאג אדער אסטראנאם טענה'ט, מיר קענען רעדן בלויז וועגן ענינים וואו מיר האבן א צוטריט. מיר זענען וויסנשאפטסלייט, נישט מעטאפיזיקער. זעלטן אן ערנסטער מענטש זאל היינט גלויבן אין מאטעריאליזם, אדער ער זאל זיך ערקלערן פאר אן אויסגעשפראכענעם אטעאיסט. אלץ מער און מער הערט מען געלערטע זאגן, עפעס א העכערער כח איז פאראן, אבער מען ווייסט נישט וואס ער איז, און וואס איז דער צוועק פון רעדן וועגן זאכן וואו מען ווייסט גארנישט? בעסער לאמיר זיך אפגעבן מיט ענינים מיט ענינים וואס זענען אונז מער ווייניגער באקאנט. עס איז א ווייטע מהלך פון דער אמאליגע אטעאיסטישע פעסטקייט און זעלבסטזיכערקייט ביז צום היינטיגן סקעפטיציזם און אגנאסטיציזם. אבער אזוי איז דער מענטש אז ער קען נישט מאכן קיין שלום מיט נישט וויסן. איבער די חורבות פון מאטעריאליזם און איבער די חורבות פון רעליגיעזן דאגמאטיזם שוועבט ווידער דער גייסט פון רעליגיע. א נייע רעליגיעזיטעט וואקסט אויס, נישט געבויט אויף נביאים, אויף שליחים פון גאט, נאר א רעליגיעזיטעט א ריינע, אן מענטשליכע שותפים און שליחים פון גאט. דער רעליגיעזער דענקער פון דער איצטיגער צייט האלט אז וויבאלד גאט קומט נישט צום מענטש, מוז דער מענטש קומען צו גאט. מיר מוזן זוכן גאט אויף דעם זעלבן שטייגער ווי מיר זוכן די נאטור געזעצן און די נאטור אוצרות. אין קיין שום צייט האבן דענקנדיקע מענטשן נישט אזוי געזוכט גאט ווי אין אונזער צייט. איך וואלט דא געקאנט אויסרעכענען אסאך אסאך פערזענליכקייטן, אבער איך וועל זיך באגנוגענען מיט איבערגעבן די אידעען, פון דער מאדערנער גאט-זוכעריי. א צאל ביאלאגן האבן זיך אומגעקערט צו דעם וואס מ'האט אמאל גערופן וויטאליזם. זיי גלויבן אז ס'זענען פאראן ביאלאגישע כוחות וואס מיר קענען נישט און וואס זיי רעגולירן אל דאס לעבעדיקע. מען קען נישט, זאגן זיי, מיט פיזיק און כעמיע ערקלערן ווי אזוי פון א מיקראסקאפיש קליין זוימען קעמערל ווערט א באשעפעניש מיט אלע אייגנשאפטן און כוחות. די גענען, די דזשינס, די עלעמענטן וואס טראגן איבער די ירושה פון עלטערן צו קינדער, זענען צו מיסטעריעז זיי זאלן טראגן א ריין מעכאנישן כאראקטער. אחוץ גוף איז אויך פאראן נשמה, און די דאזיגע נשמה אדער פסיכע בויט אויס אין דער מוטערס טראכט פון א טראפן זרע, א מענטש מיט אברים, חושים, געדאנקען און נייגונגען. טייל ביאלאגן גלויבן אז יעדע לעבעדיגע צעל האט א פסיכע. אנדערע גייען נאך ווייטער און ערקלערן ווי אמאל שפינאזע אז קערפער און גייסט זענען צוויי זייטן פון איין מטבע. אסאך אנערקענען שוין איצט פלאנמעסיגקייט אין דער נאטור. זיי הייבן אן מיט קריטיקירן דארווינ'ס טעאריע וועגן דער ענטשטייאונג פון די מינים, גייען אריבער צו צוועקמעסיגקייט אויף דעם געביט פון לעבן, און זיי קומען פריער אדער שפעטער צו דער באהויפטונג אז דער וואס האט באשאפן דאס אויג מוז אליינס זיין א זעענדיקער. און דער וואס האט געפארעמט דאס אויער מוז אליין הערן, און אז דער באשעפער פון באוווסטזיין מוז אליין זיין א בר דעת, נישט אן אידיאט. אז מען זאגט א' מוז מען זאגן ב'. ס'איז איין טריט פון אנערקענען צוועקן אין די נאטור ביז אנערקענען גאט. ווי נאר מען אנערקענט באוווסטזיין און צוועקן אין אוניווערס, אזוי איז מען שוין אריין אין די ספערע פון רעליגיע. אויב עס איז פאראן א געטלעך אויג און א געטלעך אויער אין העכסטן זין פון ווארט, איז פאקטיש פאראן א השגחה. עס איז בלויז איין טריט פון השגחה כללית צו השגחה פרטית, פון דעם אז גאט טוט אכטונג אויף דעם אוניווערס און צו דעם אז ער טוט אכטונג אויף יעדן פרט, אויף יעדן טייל פון אוניווערס. ווייל אוניווערסאלע כוחות האבן זעלבסטפארשטענדליך אוניווערסאלע מעגליכקייטן און אוניווערסאלע מיטלען. עס איז אינטערעסאנט אז ווי נאר מען הויבט אן אנערקענען באוואוסטזיין און צוועקמעסיגקייט אין דער נאטור, מוז מען קומען צו אלע גרונט עלעמענטן פון דער אמונה. אפילו תחיית המתים איז שוין דאמאלס אין די ראמען פון דער מעגליכקייט אדער אפילו ווארשיינליכקייט. עס איז פאראן נאך א וויסנשאפטליכע ריכטונג וואס זוכט גאט, און דאס איז פסיכישע פארשונג. מיר אלע ווייסן אז עס זענען פאראן אין אלע לענדער ספיריטיסטן, טעאזאפן, אקולטיסטן פון אלערליי סארטן. אבער נישט אלע ווייסן אז פאראפסיכאלאגיע האט אנגענומען אין אונזער צייט דעם כאראקטער פון א וויסנשאפט. פאראפסיכאלאגיע

וואס מען קען זי אויף א שכל'דיגן אופן נישט ערקלערן. מיין אייגענע מוטער האט אמאל געהאט א חלום וואס איז געווארן מקיים דריי טאג שפעטער. א חלום וואס האט, קען מען זאגן, ארויסגעריסן א שטיק ווירקליכקייט פון דער צוקונפט, אדער איבערגעדרייט די ארדענונג פון דער צייט. מיין מוטער האט זיך גע'חלומ'ט אז עפעס א שכנ'טע אירע האט געווינען אויף דער לאטעריע. זי איז נאך דעמאלס געווען א מיידל, זי האט אפילו נישט געוואוסט אז ס'עקזיסטירט אזא זאך ווי לאטעריע, אבער אזוי האט זיך איר גע'חלומ'ט. אז ס'איז אריינגעקומען א פאסט טרעגער און דערלאנגט דער פרוי א בלאט פול מיט ציפערן, און דערביי האט דער פאסט טרעגער אויסגערופן, אויף דעם וועסטו געווינען אסאך געלט. ווען מיין מוטער האט זיך אויפגעכאפט האט זי דאס דערציילט מיין זיידן דער בילגורייער רב, און דער זיידע האט אויסגעהערט און געזאגט וואס ווייסן מיר וועגן חלומות. דריי טעג שפעטער האט מען געצויגן נומערן אין ווארשע און ס'איז אנגעקומען א טעלעגראמע אז די פרוי האט געווינען. מיין מוטער האט מיר דערציילט די דאזיגע געשיכטע נישט איין מאהל נאר צענדליגער מאהל. און איך ווייס אזוי ווי ס'איז איצט טאג אז ס'איז אמת. אפילו דער איינער פאקט אליין מוז איבערקערן אין א געוויסן זין די פילאזאפיע, דעם מאטעריאליזם, און די פילאזאפיע פון צופאל און פון דער געטליכער בלינדקייט. אבער מיין מוטער איז ווייט נישט איינציק, איך האב געהערט אזוינע געשיכטן פון הונדערטער ערליכע מענטשן. יעדער פאל, יעדן פאל באזונדער קען מען אויב מען וויל שטארק אפפאטערן מיט חוזק, מיט ביטול, מיט אפלאכן, אבער אלע צוזאמען שטעלן זיי מיט זיך פאר א ים מיט פאקטן וואס באווייזן אז עס ווירקן אין אונז און ארום אונז כוחות וואס מיר קענען נישט ערקלערן לויט די באקאנטע נאטור געזעצן, לויט דער אנגענומענער פסיכאלאגיע. מיר האבן אפט א פארגעפיל אז עפעס וועט געשען. און עס געשעהט ווירקליך. מיר טראכטן וועגן עפעס און עס ווייזט זיך ארויס אז א מענטש וואס געפינט זיך נעבן אונז טראכט גענוי ווי ער אין דער זעלבער צייט דעם זעלבן געדאנק כאטש ער איז נישט אקטועל אין דער מינוט. אמאל באפאלט א מענטש אן עפאכע פון שלמזל'דיגקייט. וואס ער טוט טויג נישט. וואו ער גייט און שטייט פאלט ער אדורך. אזויפיל צרות און אומגליקן באפאלן אים אז מען קען דאס נישט ערקלערן מיט דער קויזאליטעט, מיט דער קייט פון סיבות און פאלגן. און אפילו נישט פסיכאלאגיש, מען זעהט בחוש אז ביי דעם מענטש האט זיך דאס מזל אפגעטוהן. אן אנדער מאל הויבט אן גיין א מענטש משונה מזל'דיג. וואס ער טוט געלינגט אים. אפילו ווען ער מאכט א טעות, ברענגט דער טעות גוטע רעזולטאטן. דאס פאלק זאגט אין אזא פאל אז ווען דער מענטש רירט אן בלאטע ווערט עס גאלד. מען זעט באשיינפערליך אז ביי דעם מענטש האט אויפגעשיינט דאס מזל. דאס זענען אלץ נישט וויסנשאפטליכע באגריפן און טערמינען. אבער איז נישט אמאל פאראן א ים מיט אמת וואס די וויסנשאפט אנערקענט נישט און וויל נישט אנערקענען און קען נישט אנערקענען? אזא גרויסער אסטראנאם ווי פלאמעריאן האט געגלויבט אין פאראפסיכאלאגיע און געשריבן דערוועגן וויכטיגע ווערק. אזוינע געלערטע ווי לאמברוזא, סער אליווער לאדזש, און סער וויליאם קרוקס האבן געגלויבט און געפארשט זאכן וואס דער געוויינליכער וויסנשאפטסמאן האט מורא זיך צו זיי צוצורירן. דער בארימטער פילאזאף וויליאם דזשעימס און דער בארימטער פסיכאלאג מאקדוגאל האבן א לעבן אוועקגעגעבן אויף פארשן אט די עניינים. עס וואלט צו לאנג געדויערט ווען איך וויל אייך איבערגעבן די ריזיגע ארבעט וואס ווערט געטון אויף דעם געביט אין ענגלאנד, אין אמעריקע, אין האלאנד, אין פראנקרייך, און אפילו אין ארץ ישראל, מער נאך ווי דאס, אין רוסלאנד, אין סאוויעט רוסלאנד, פארשט מען פאראפסיכאלאגיע. ס'איז דא א פראפעסאר איוואנאוו וואס האט ארויסגעגעבן א גאנצע ריי ביכער, און ס'איז אומגלויבליך אז אפילו אין סטאלינ'ס צייטן האט מען דארט געטון די פארשונגען, ווייזט אויס אז ס'איז געלונגען די פראפעסארן דארטן צו איבערצייגן די דאזיגע פירער אז עפעס קען דא אמאל זיין א נוצן דערפון, אפשר וועט מען קענען דורך פאראפסיכאלאגיע וויסן וואס אמעריקע גרייט זיך צו טוען. איך ווייס נישט וואס זייערע כוונות זענען געווען, אבער גרויסע פארשונגען ווערן געמאכט אפילו אין דעם דאזיגן לאנד פון מאטעריאליזם. איך אליין האב אויף מיין האב אויף מיין אמאטארישן שטייגער געזאמלט מאטעריאל וועגן אט די עניינים. איך האב נעמליך געבעטן די לייענער פון פארווערטס זיי זאלן מיר איבערגעבן פאקטן וואס האבן א שייכות מיט אט דעם געביט, און איך האב דערהאלטן א צאל בריוו וואס שטעלן מיט זיך פאר זעלטענע דאקומענטן פון פאראפסיכאלאגיע. מיין פריינט דער בארימטער אידישער און העברעאישער שרייבער אהרן צייטלין גיט זיך אויך אפ שטארק מיט אט די עניינים. דער קריטיקער בער ריפקין האט אנגעשריבן א בוך וועגן דעם. עס האט עס האט זיך פארנומען דערמיט אויך אויף זיין אייגענעם שטייגער, דער פויליש-יידישער שרייבער הייסט דער יידישער שרייבער אין פוילן, שלמה גילבערט. עס קאן זיין אז מלך ראוויטש מאכט אויך פסיכישע פארשונגען שטילערהייט, אבער ער האלט עס בסוד. די פסיכישע פארשונגען פירן נישט דירעקט צו רעליגיע, אבער זיי פארשטארקן דעם רעליגיעזן געדאנק

זיי זענען נישט קיין גלויביגע אין אידישקייט, אין קריסטנטום אדער אין וועלכע ס'איז אנדערע רעליגיעזע דאגמע. זיי זוכן גאט אויף דעם זעלבן שטייגער ווי זיי זוכן נאטור געזעצן, נאטור ערשיינונגען. אייניגע פון זיי גלויבן אפילו אין דעם כח פון תפילה. זיי באהויפטן אז ווען א מענטש איז מתפלל קען דאס ארויסרופן כוחות וואס געוויינליך קומען זיי נישט ארויס. עס איז נישט וויכטיג צי דער מענטש איז בעט אין אזא שפראך אדער אין אן אנדערער,

אדער מיט דער אויסטייטשונג פון די פאקטן. זיי לאזן אלעמאל אפן א טיהר פאר אנדערע פאקטן און אנדערע אויסטייטשונגען. זיי זענען נישט קיין דאגמאטיקער און נישט קיין פאנאטיקער. גראד דער גרויסער וואוקס פון דער וויסנשאפט רופט ארויס ביי פיל דענקער דעם רעליגיעזן געדאנק. מען קען זאגן אז די וויסנשאפט אליין איז ארויף אויף רעליגיעזע רעלסן. וואוהין קאן פירן אט די שטרעמונג? האט מען בלויז צו טוהן מיט א מאדע? אדער שטייט מען פאר א נייער עפאכע אין רעליגיעזן געדאנק? מיין מיינונג איז אז עס איז אן אנהויב אז עס איז אן אנהויב פון א גאנץ נייע ריכטונג אין מענטשליכן דענקען. מיר שטייען פאר א רעליגיע וואס וועט זיין ענג צונויפגעגאסן מיט אלע וויסנשאפטליכע אמת'ן. עס וועט אויפהערן דער ריס צווישן רעליגיע און וויסנשאפט און ביידע וועלן ווערן וויסנשאפטליכע אמת'ן, ווייל איין אמת קען נישט פארלייקענען דעם אנדערן. דאס וואס איז אמת אין א לאבראטאריע מוז אויך זיין אמת אין קאסמאס. עס איז נישטא קיין האפנונג אז מען זאל קענען ענדגילטיג באווייזן די עקזיסטענץ פון גאט, שכר ועונש, די עקזיסטענץ פון דער נשמה, השארת הנפש. אבער עס איז פאראן א מעגליכקייט אז די וויסנשאפט זאל אלץ מער און מער אפרוימען די פאראורטיילן פון מאטעריאליזם.

אויסער די אויסגעשפראכענע מאטעריאליסטן. דעקארט, שפינאזע, לייבניץ, קאנט, פיכטע און שעללינג האבן אנערקענט גאט. צי מ'האט אים צי מ'האט אים אנגערופן די סובסטאנץ אדער מאנאדע אדער מיט וועלכן ס'איז אנדערן נאמען, ער איז אלעמאל געווען דער זעלבער גאט. כמעט יעדער פילאזאף האט געהאט זיין לערע וועגן גאט, זיין באגרינדונג פון מאראל און זיינע צוזאגן פאר דער נשמה. איצט האלטן מיר דערביי אז די וויסנשאפט זאל דאס. זאל טוהן דאס זעלבע אויף איהר שטייגער און לויט איהרע מעטאדן. גרויסע אנהויבן זענען שוין לאנג געמאכט געווארן. מיר ווייסן אז דער גרעסטער דער גרעסטער וויסנשאפטס מאן פון אלע צייטן, ניוטאן, איז געווען א טיף רעליגיעזער מענטש. אפילו דארווין, וועמען די מאטעריאליסטן האלטן פאר זייער גרעסטע שטיצע, איז אין פריוואטן לעבן געווען רעליגיעז. אונזער דור האט געוויזן אז וויסנשאפט אן רעליגיע פיהרט צו א תהום. די דייטשע וויסנשאפט האט געדינט היטלערן, די סאוויעטישע וויסנשאפט האט געקניט פאר סטאלינען, זיך אליין פארלייקנט און געשפיגן אין פנים, ווי דאס איז געווען דער פאל מיט אנערקענען ליסענקא, א ביאלאג וואס האט ליסענקא איז געווען א ביאלאג וואס האט געלייקנט כמעט אין ירושה געזעץ. אן א גלויבן אין העכערע כוחות פארלירט דער מענטש זיין כאראקטער. ער איז אפגעשראקן, האט א געוואלדיגן דרך ארץ פאר מאכט און מוז דינען די תקיפים. אן וויסנשאפט ווידער ווערט דער גלויביגער זייער גיך א פאנאטיקער, הויפט אן אסאך נארישקייטן אויף דעם רעליגיעזן געדאנק, און די שאל ווערט ביי אים וויכטיגער ווי דער קערן. ס'איז גענוג אנצוווייזן אויף דעם פאקט אז צווישן די פרומע אידן וואס וואלטן זיך געלאזט קוילען פאר א חומרא אדער פאר א מנהג זענען געווען אזעלכע וואס האבן געשווינדלט, גערעדט לשון הרע, רכילות,

אויב די וויסנשאפט דערנענטערט זיך צו רעליגיע, קען די קונסט געוויס נישט שטיין פון דערווייטנס. די טראגעדיע פון דער מאדערנער קונסט איז איר אפגעריסנקייט פון רעליגיע. די פארנאגראפיע, די נאקעטע אבסטראקציע, דער מבול פון שונד, די פארלייקענונג פון טאלענט, דאס איז אלץ א רעזולטאט פון דער גאטלאזיגקייט אין דער קונסט. די וויסנשאפט האט געפריווט פארלאזן גאט. די אמת'ע קונסט איז קיינמאל פון גאט נישט אוועק. די טראגעדיע פון דער רוסישער קונסט אין אונזער צייט איז די טראגעדיע פון דער רוסישער גאטלאזיגקייט און אטעאיזם. די טראגעדיע פון דער ליטעראטור דא אין לאנד, איך מיין די פאראייניגטע שטאטן, איך וויל נישט רעדן וועגן קאנאדע, שטאמט פון דעם זעלבן שורש. א לאנד אן א שפראך איז נישט גענוג אויף צו שאפן א גרויסע ליטעראטור. דערצו דארף זיין א גלויבן אין העכערע כוחות. איך וויל אייך נאך צוגעבן אפאר זאצן. איך גיב זי צו דערפאר ווייל איך האב געהאלטן דעם רעפעראט אין ארץ ישראל און איך האב דארטן צוגעגעבן אפאר ווערטער וואס זענען אקטועל דארט אבער זענען אקטועל אומעטום. איך זאג אזוי, אמת'ע קונסט איז פארבינדן מיט פאלקלאר ווייל אמת'ער פאלקלאר ווארצלט אין רעליגיע. די קונסט וואס וואס רייסט זיך אפ פון פאלקלאר רייסט זיך אפ פון די קוואלן פון קונסט. יענע העברעאיסטן וואס פרעדיגן

און וואט יו סעי איז סינס איטס נאט טרו איי דאנט ניד עני עקספלענעישן, איי האוו ריטן אלסא אבאוט מעני נאט גוד דזשענטיילס, איטס איט איז טרו, איט מעי בי טרו דעט איי רייט מאר אבאוט נעגעטיוו קערעקטערס דען אבאוט פאזעטיוו וואנס, און ביקאוס אוו דיס יו מעי סעי דעט די מאדזשאריטי אוו מיי היראס אר נאט האולי, דעי אר נאט סעינטס, דיס א דיפרענט ביזנעס, באט דזשאסט טו טשוז טו מעיק אלל די דזשוס בעד ענד אלל די קריסטענס גוד, דיס וואלד בי פאלס ענד א טרעטשערי נאט אנלי פראם א דזשואיש פוינט אוו וויו באט אלסא פראם א ליטערערי פוינט אוו וויו ענד איי וואלד סערטענלי נאט בעטרעי ליטערעטשור איווען איף איי וואלד העוו די אינקלינעישען טו בעטרעי מיי פיעפל. איטס קאמפליעטלי פאלס, דעטס אלל איי קען סעי אין דיס מאמענט. די פריינט דא צו צו מיין ראמאן דער מאן פון חלומות איז געבויט אויף א פאקט אדער ס'איז אויסגעטראכט? עס איז נישט געבויט אויף א פאקט און ס'איז נישט אויסגעטראכט. עס זענען געווען ביי אידן פראנקיסטן און ביי גויים פראנקיסטן און ס'זענען געווען פראנקיסטן נאטירליך לאנג נאכדעם ווי פראנק איז געשטארבן און איך שילדער אזא מין פראנקיסט דא. עס איז עס איז אויף אזויפיל אמת און אזויפיל ליגנט וויפיל עס זענען אלע אידיש אלע ווערק אין ליטעראטור א טייל א טייל די געשיכטע מעג זיין צוגעפיצט אדער זי מעג זיין פארמירט אין געוויסע פארמען, אבער דער אינהאלט איז גענומען פון לעבן און אויך פון דער פאנטאזיע פארשטייט זיך. קען איינער ערקלערן די פאר ווערטער צו די צום לעצט וועגן וואס איך ציע יעצט ספעציעל אין די ספרים? איך קען פארשטיין אז צווישן די פירער דא אין די ביבליאטעיק זענען פאראן טייל מענטשן וועלכע קענען א גוטן אידיש און טייל מענטשן וועלכע זענען ערצויגן געווארן אין ענגליש. ווען די מענטשן קומען צו אונז און ווילן העלפן א אידישע ביבליאטעיק דארף מען נישט זיין מיט זיי צופיל מקפיד זיין אויב עס איז זיי שווער צו רעדן אידיש און זיי רעדן ענגליש, די הויפט זאך איז זייער ציל איז א גיטע, די כוונה. ליבע חזן אייער פראגע, די פרוי, אגב דאס וועט נישט דויערן לאנג, איך וועל ענטפערן פראגן בלויז וועלכע צען מינוט, די פרוי פרעגט מיך פארוואס כ'האב נישט דערמאנט פרוידן, כ'האב נישט דערמאנט פרוידן דערפאר ווייל פרויד האט זיך קיינמאל נישט אומגעקעהרט צום רעליגיעזן געדאנק, ער איז נישט געוועזן קיין מאטעריאליסט אבער ער איז אויך אפילו, האט זיך אפילו נישט גערעכנט פאר קיין אגנאסטיקער. ווען פרויד האט גענומען און באוויזן אז משה רבינו איז געווען אן עגיפטער, האט ער דערמיט נישט געטוהן קיין טובה דעם רעליגיעזן געדאנק, ערשטנס קען מען דאס נישט באווייזן, ס'איז געווען נישט מער ווי אן השערה, און א ווייטע השערה. צוליב דעם האב איך נישט געקאנט ארייננעמען פרויד'ן צווישן די דאזיגע מענטשן וואס האבן אזוי צו זאגן אונטערגעשטיצט די מאדערנע רעליגיע, איך וואלט געזאגט ער איז געווען אויף דעם געביט נייטראל און אפשר אביסעלע גענייגט אין דער אנדערער זייט. ערציילונגען אין ענגליש און אויף א ווייט ש. זינט עס האט זיך אנגעהויבן דרוקן אייערע ערציילונגען אויף ענגליש אין א ווייט פארשפרייטן קרייז צירקולאציע אין ביכער און אין דזשורנאלן, און א סך פון די יונגע עלעמענטן פון דעם יונגן דור און סטודענטן פון אוניווערסיטעטן האבן ארויסגעוויזן א גרויס אינטערעס אין אייער ארבעט, וואלט איך אייך געוואלט בעטן אין אפאר ווערטער צו איר קענט אונז ערקלערן וואס איז די צוציאונגס קראפט וואס ציט צו דעם יונגן עלעמענט, און אגב בין איך זייער צופרידן ווייל ס'זענען דא אסאך יוגנטליכע וואס זענען געוויס געקומען הערן וועם זאל איך אייך עס ערקלערן אין אידיש? נאטירליך ווייל איר אז איר פרעגט מיך אין אידיש ענטפער איך אין אידיש. דער דזשענטלמען וויל וויסן וואס האט צוגעצויגן די אידישע יוגנט צו ליינען מיינע זאכן. נאטירליך ס'איז ס'וואלט געווען אונטער מיין כבוד כ'זאל מיך דא אוועקשטעלן בארימען איך זאל זאגן וואס האט צוגעצויגן וואס אזוי איך וואלט געזאגט אזוי אז אסאך אידישע יונגעלייט האבן געפילט וואס זיי האבן אנגערופן א געפ א א הויל עפעס האט געפעלט אין זייער פארגאנגעהייט פון די טאטעס האבן זיי געהערט אז זיי שטאמען פון שטעטלעך פון פון פון די אידישע ליטעראטור וואס זיי האבן געליינט פרץ'ן און אנדערע האבן זיי געהאט א געפיל אז די מענטשן אין די שטעטלעך זענען אלע געווען הייליגע מענטשן. אזוי עפעס האט זיך זיי נישט געגלייבט זיי האבן זיך געזאגט, אויב די אידן פון די שטעטלעך זענען געווען אזוי הייליג, ווי קומט עס וואס די די אימיגראנטן פון די שטעטלעך זענען מער אדער ווייניגער געווענליכע מענטשן מיט מענטשליכע אייגנשאפטן, גוטע און שלעכטע, ווי קומט עס וואס זיי אליין זענען פולבלוטיגע מענטשן? עפעס האט דא נישט געשטימט ביי זיי. איך וואלט געזאגט ביי מיר אין מיין שרייבן, איך האב געשריבן וועגן שטעטל, נישט אזוי ווי וועגן א חרוב'ע וועלט וואס מען דארף זי כסדר פארהייליגן, ווייל פאר מיר לעבט דאס אידישע שטעטל אדער ווארשע. איך האב געשריבן וועגן די מענטשן ווי מען דארף שרייבן ליטעראטור, גוט און שלעכט, כ'האב געשילדערט נעגאטיווע טיפן, פאזיטיווע טיפן, אזוי אז זיי האבן געקאנט זען אין מיינע ווערק אזוי צו זאגן דעם שורש פון וואנען זיי שטאמען, זיי האבן געזען די גוטע זייטן און די שלעכטע זייטן, אונזערע אמת'ן און אונזערע טעות'ן. איך זאג דאס נישט אין מיין אייגענעם נאמען, נאר אסאך יונגע אידישע ס ה יונגעלייט, סטודענטן און אפילו פראפעסארן האבן מיר די זעלבע זאך געזאגט. זיי האבן געזאגט, יו פילד א געפ אין אווער נאלעדזש אוו אווער פאסט. און דאס קאן זיין האט אפשר צוגעצויגן. אגב, איז א כלל אז ווען א שרייבער איז איינגעאקשנט און ער שרייבט כסדר אויף א טעמע וואס ציט אים צו, וואס איז אים נאענט, און אויב ער האט א געוויסן טאלענט וועט ער פריער אדער שפעטער קריגן ליינער, ס'איז פאר מיר אן אמת'ער כבוד וואס כ'האב געקריגן אסאך ליינער צווישן די אידישע יוגנט, כ'בין אויך צופרידן וואס כ'האב געקריגן ליינער צווישן נישט אידישע יוגנט, איך האב די לעצטע אנדערטהאלבן וואכן פאר איך ארום אויף רעפעראטן בין איך געווען אזוי אין די יוניווערסיטי אוו ווירדזשיניע אין שארלאטסוויל אין דאן האב איך גערעדט אין אין סאן פערנאנדא וואלי קאלעדזש אין לאס אנדזשעלעס, פון דארטן בין איך געפארן קיין טולסא, ווי איז טולסא? אין אקלעהאמא, און ווידער גערעדט אין אוניווערזיטעט, אין יענע אלע פלעצער זענען נישטא גאר קיין סאך אידן, עס זעהט אויס אז נישט בלויז אידן נאר גוים זענען געוואלדיג נייגעריג וועגן אידישקייט און אידיש לעבן, זייער חשבון איז אזוי, א פאלק וואס האט אויסגעהאלטן טויזענטער יאהר מאטערנישן און גלות, און איז געבליבן טריי און קערט זיך איצט אום צו זיין לאנד, איז דורכגעגאנגען א היטלערן, אזא פאלק מוז האבן געוואלדיגע וויטאלע כוחות, און זיי ווילן וויסן אין וואס די כוחות באשטייען, פארשטייט זיך צו וועמען ווענדן זיי זיך, צו א שרייבער, צו א שעפערישן מענטש, ווי עס זאל נישט זיין, די גאנצע וועלט איז אינטערעסירט אין אונז און אין אונזער נשמה, און ס'וואלט געווען זייער א שלעכטע זאך ווען מיר וואלטן אנטוישט די דאזיגע וועלט, סיי די אידישע און סיי די נישט אידישע. אגב, ליבער פריינט, אויב איר וועט האלטן אז ס'איז די צייט אויפצוהערן, גיט מיר אן אנצוהערעניש, גיט מיך א צי ביים ארבל, און איך וועל וויסן וואס איר מיינט. גערעכט, איך האב דאס טאקע געזאגט. רעליגיע זאגט אז ער האט שוין געפונען. און דער גאט זוכער זאגט ער האט נישט געפונען נאר ער דארף האלטן אין איין זוכן. אגב איז פאראנעם אין תנך דאס ווארט דרשו את ה' בהמצאו, פארשט גאט אין די צייט ווען איר געפינט אים. אין אנדערע ווערטער ווען אויב דו האסט אים געפונען מיינט נישט אז האסט אים שוין געפונען. מען דארף אים כסדר זוכן. און ס'איז איך בין צופרידן וואס איר האט אויסגעדרוקט די דאזיגע באמערקונג. נאך איין פראגע פון. נאך איין פראגע. איך האב נישט, איך, פרענק גראסמאן, איך האב נישט געמיינט אזעלכענע מענטשן ווי אגנונ'ען אדער הזז'ן, זיי זענען טאקע פארבינדן מיטן פאלקלאר, אבער ס'איז דא איצט אין ארץ ישראל א נייער סארט שרייבער וואס וואס שאקלט זיך אפ פון אידיש, און ווען מ'שאקלט זיך אפ פון אידיש, שאקלט מען זיך אפ פון דער אידישער פארגאנגענהייט, און אז מ'שאקלט זיך אפ פון דער אידישער פארגאנגענהייט, דערווייטערט מען זיך פון פאלקלאר. מיט אנדערע ווערטער, איך האב נישט גע'מוסר'ט די גאנצע העברעאישע ליטעראטור, נאר די דאזיגע כנענים וואס מיינען אז מען קען אנהייבן די אידישע געשיכטע מיט דער באלפור דעקלעראציע אדער אפאר יאהר שפעטער. ליבע פריינט, עס איז פאר מיר געווען א גרויסע פרייד און א גרויסער כבוד צו זיין מיט אייך, איך באגריס אייך אלע און איך האף אז מיר וועלן זיך זעהן אין נחת מיט אלע אונזערע פריינט, א שיינעם דאנק.